אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! וואט א ספעשל דעי! וואט א לעכטיגע דעי! מאכט היינט א שמחה! האב איך א כח צו ווינטשן, סאו וויל איך ענק אלע אינווייטן צו מיין שמחה, קומטס אריבער צו די וואכטנאכט און מ'עט בעזר השם טרינקן א לחיים צוזאמען, עטס קען מען זיך קענען ווינטשן איינער דעם צווייטן, כ'וועל קענען לייגן א פנים צו די אלע מעסעדזשעס וואס קומען אריין, א פנים צו אלע חברה וואס הערן צו די שיעור, א פנים צו מיין חברי החבורה, חברי המשפחה. סאו מ'וועט בעזר השם שפעטער אין טאג ארויסלייגן דעם פאוסטער מיט די דיטעילס מיט די אדרעס, ס'גייט בעזר השם זיין אין קרית יואל אין די זאל פון אשת חיל, און איים לוקינג פארוורד טו מיט ענד גריט עווערי וואן אוו יו, און ס'איז אינטערעסאנט אז די קינד האב איך געבוירן ווען ס'איז געווען פרשת תולדות, און יעצט די טאג פון די וואכטנאכט גייען מיר אונז לערנען ווי אלע צוועלף שבטים, כמעט אלע צוועלף שבטים זענען געבוירן. אויסער צוויי, דאס וועט זיין לכאורה די טאג פונעם ברית, סאו יא, ס'איז נישט קיין קאאינסידענס, אונז ווייסן דאך אז די באשעפער פירט די וועלט מיט השגחה פרטית, און די קאנצעפט פון די ברית, ווער ס'געדענקט די פרשה דארטן, סוף לך לך, האבן מיר געשמועסט וואס איז די ברית, אז להיות לך לאלקים איז איך, אנשטאטס איך וועל, אנשטאטס קעיר נעמען פון דיך דורך מלאכים שליחים, וועל איך אליינס קעיר נעמען פון דיר, עסט האבן א אנלימיטעד השגחה פרטית מאת השם דיירעקטלי, סאו. דאס איז די זאכן זענען נישט קיין קאאינסידענסעס נאר אזוי געדארפט זיין מ'לערנט פאר א שיעור חומש רש"י מאכט די אייבערשטער פונקט ארקעסטרעיט ס'זאל פונקט זיין פרשת תולדות פונקט ס'זאל זיין סטאף פון וואס צו רעדן און ס'זאל זיין קריאה מעורר את הזמן ביוטיפול סאו ברוך השם אז מושי האט ערלעדיגט די פערסענעל האטליין נאמבער פאר אונזער שיעור, אז מ'דארף שוין נישט אריינגיין אין קול הלשון און דרוקן נאמבערס און ווערן קאנפיוזד און נישט קענען אנקומען, און אונז האמיר ברוך השם אונזער אייגענע האטליין נאמבער בזכות און צו אפרישיעטן אלע חברה וואס האבן געספאנסערט, די נאמבער איז וואן סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען סעווען זירא ניין ניין, און מ'עט עס אויך ארויפלייגן אויף די דיסקריפשאן היינט פון די שיעור אז זאלסט עס קענען שערן מיט דיינע פרענדס וואס האבן נישט קיין וואטסעפפ זאלן אויך קענען מיטהאלטן די שיעור, לעטס דייוו אין, לעטס דו דיס, וירא השם כי שנואה לאה, סאו ביז יעצט האמיר געשמועסט אז לבן האט געגעבן זיין גרויסע טאכטער לאה קודם, נאכדעם האט יעקב געדארפט ארבעטן נאך זיבן יאר פאר פאר רחל, און די פסוק זאגט אז ויאהב גם את רחל מלאה אז אז יעקב האט מער ליב געהאט רחל פון לאה, סאו האט די אייבערשטער געזען כי שנואה לאה, און ווען איינער איז שנואה, כאטשיג זי איז געווען א עקרה האט די אייבערשטער אויפגעעפנט איר רחם ויפתח את רחמה, און זי איז געווארן אויס עקרה, אבער ורחל עקרה זאגט אונז די תורה, רחל איז יא געבליבן עקרה. און מ'וועט באלד זען אז רחל פיקט אויף אן דעט דיטעיל, ווייל שפעטער טרייט זי טאקע צו מאכן אז יעקב זאל איר פיינט האבן דורך דעם וואס זי זאגט הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי, און יעקב האט זיך געבייזערט אויף איר, און גלייך נאכדעם האט זי געהאט קינדער מיט איר פון איר שפחה. סאו זעהט מען פון דעם אז א שנואה, איינער וואס איז פארפיינטעט, איינער וואס האט צער און עגמת נפש, העלפט די אייבערשטער. און זי האט געהאט קינדער. די גמרא וויל אבער זאגן, סאו בעצם כי שנואה לאה, פארוואס טאקע האט יעקב פיינט געהאט פשוט פשט איז, ווייל בעצם זי האט דאך עס געטון ווייל איר טאטע האט איר געהייסן, זי איז געקומען חתונה האבן מיט יעקב יענע נאכט ווייל איר טאטע האט איר געהייסן, סאו זי האט עס געטון בכבוד אבא. אבער דער יעקב האט געהאט טענות אויף איר, פארוואס האסטו מיך גארנישט מרמז געווען יענע נאכט אז ס'איז נישט רחל? זאג מיר עפעס, האסט מיר גארנישט געזאגט, מילא.

נאר ס'גייט ארויף אז וועגן שנואה לאה ווייל לאה האט פיינט געהאט די מעשה עשיו און אונז האמיר נעכטן געזען אז עיני לאה רכות ווייל זי האט קאנסטענטלי געוויינט אז זי גייט דארפן פאלן בגורל של עשיו מילא ווייל דעם איז זי געהאלפן געווארן ווייל די געוויין וואס זי האט געמאכט ווייל זי האט פיינט געהאט מעשה עשיו וועגן דעם איז זי געהאלפן געווארן מיט קינדער. אבער בעצם איז זי אויכעט געווען א עקרה טו ביגין וויט, ווייל די אייבישטער איז נתאווה לתפילתן של צדיקים, האט די אייבישטער געמאכט אז אלע אמהות הקדושים זאלן זיין עקרות כדי זיי זאלן שטארק מתפלל זיין, אבער די לאה האט דאך שוין מתפלל געווען ווייל זי האט שוין אזויפיל צוזאמגעוויינט אין איר לעבן, מילא האט דאס איר אויכעט געהאלפן אז זי זאל קענען שנעלער געבוירן, ותהר און זי איז טראגעדיג געווארן, ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו און זי האט גערופן א נאמען פאר צוויי סיבות, די ערשטע סיבה איז ראובן, וואס רש"י וועט זאגן אז דאס איז ראו מה בין בני לבין חמי, קוק אן די חילוק פון מיין קינד און עשיו, מ'וועט באלד זען די דיטעילס אין רש"י, און די צווייטע סיבה פארוואס איך רוף אים ראובן, כי אמרה כי ראה ה' בעניי, די אייבערשטער האט צוגעזען מיין צער, און כי עתה יאהבני אישי, יעצט וועט מיך מיין מאן יא ליב האבן, דאס הייסט אנשטאטס די חשד וואס ער האט געהאט ביז יעצט, האט מיך די אייבישטער געגעבן א קינד פאר אים, כדי אז ער זאל מיך מוחל זיין און ער זאל מיך יא ליב האבן. זאגט די הייליגער רש"י ותקרא שמו ראובן, רבותינו פירשו, אמרה, זי האט געזאגט, ראו מה בין בני לבין חמי, קוק אן די חילוק צווישן מיין קינד און די קינד פון מיין שווער, דאס איז עשיו, שמכר הבכורה ליעקב, וואס ער האט פארקויפט זיין בכורה פאר יעקב, אבער וזה, מיין בכור, מיין ראובן, לא מכרה ליוסף, נאר יעקב האט עס בידיים אוועקגענומען פון ראובן נאכדעם וואס ראובן האט דארט ארומגעטשעפעט מיט די בעטן ווי אונז וועלן זען אין די שפעטערע פרשות, אבער ולא ערער עליו, און און ראובן האט נישט געהאט קיין שום טענות אויף יעקב פארן צונעמען פון אים די בכורה, און און און יעקב אבינו האט געגעבן די בכורה פאר יוסף, נישט ממש די בכורה, נאר ער האט אים געגעבן אז עס זאל ארויסקומען פון אים צוויי שבטים, און עס זאל ווערן צוטיילט פאר פאר צוויי שבטים, אבער דאס האט ער אוועקגענומען, די פי שניים אז עס קומט ארויס אן אפרים און מנשה. ולא עוד, נישט נאר וואס ער האט נישט מערער געווען שלא ערער עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור, נאר נאכדעם וואס ער האט שוין געהאט אפגעטוהן די זאך, און ער האט געוואוסט ברוח הקודש אז יעקב גייט אים צונעמען די בכורה, דאך האט ער געהאלפן ראטעווען דעם יוסף. סאו כאטש די בכורה איז ערשט אנגעקומען שפעטער, האט ער אבער געזעהן, געוואוסט אז יעקב האט מורא'דיג שטארק ליב דעם יוסף, מילא וועט ער אים זיכער אוועק געבן די בחורה צו אים, און דאך האט ער אים געראטעוועט, ער האט נישט געקוקט אויף זיין אייגענע כבוד, ותהר עוד, פאר דעם האט זי אים גערופן ראובן, אזוי ווי א קאמפעריסאן ביטווין איר בכור און יצחק'ס בכור, ותהר עוד און זי איז געווארן נאכמאל טראגעדיג ותלד בן, זי האט געבוירן נאך א קינד פאר יעקב ותאמר, און זי האט געזאגט, כי שמע, איך גיי אים געבן א נאמען, און זי איז גייט זיין געבעיסט אויף דעם, ווייל כי שמע ה' כי שנואה אנכי, די אייבערשטער האט צוגעהערט מיין תפילה, ווייל אפילו נאך ראובן, האָט זי נאָך אַלץ געפֿילט, אַז יעקבֿ האָט איר נאָך נישט אין גאַנצן ליב אַזױ שטאַרק, װי ער האָט ליב רחל. אָבער יעצט, אַז אַז זי האָט געבױרן נאָך אַ קינד, האָט דער אײבשטער צוגעהערט מײַן תּפֿילה, כי שׂנואה אנכי, ויתן לי גם את זה, זי האָט מיר, ער האָט מיך געגעבן נאָך אַ קינד, ותּקרא שמו שמעון, לכּבֿוד דעם, װאָס ער, װאָס זי האָט געזאָגט, כי שמע השם כי שׂנואה אנכי, האָט זי אים אַ נאָמען געגעבן שמעון. ותּהר עוד ותּלד בן, ותּאמר, זי האָט געבױרן נאָך אַ קינד, און זי האָט געזאָגט, עתּה הפּעם ילוה אישי. וועט זיך מיין מאן מחבר זיין צו מיר, כי ילדתי לו שלושה בנים, איך האב אים געבוירן דריי קינדער, וואס דאס איז מיין גאנצע חלק פון וויפיל איך דארף אים צושטעלן, ווייל זי האט געוויסט ברוח הקודש אז יעקב גייט אויפשטעלן צוועלף שבטים, האט זי געמאכט א שנעלע חשבון, פיר ווייבער, דריי פאר איעטש פאר איעטש ווייב, מילא יעצט האט זי געזאגט אז איך האב שוין געבוירן מיין גאנצע פארשען וויפיל איך דארף אים ברענגען, יעצט וועט זיך מיין מאן מחבר זיין צו מיר, על כן קרא שמו לוי, זאגט דער הייליגער רשי הפעם ילווה אישי, לפי שהאמהות נביאות היו. זיי זענען געווען נביאות, ויודעות זיי האבן אלע געוואוסט שי"ב שבטים יוצאים מיעקב, וד' נשים ישא, זיי האבן אויך געוואוסט ברוח הקודש אז ער גייט עווענטשעלי חתונה מיט פיר ווייבער, אמרה האט זי געזאגט מעתה אין לו פתחון פה עלי, יעצט האט ער האט ער מיך שוין נישט וואס פיינט צו האבן, שהרי נטלתי כל חלקי בבנים, איך האב אים ארויסגעהאלפן, איך האב אים, איך בין זיין בן זוג הראוי לו, ווייל קוק אן, איך האב אים געבוירן זיין פארשען, די פארשען פון קינדער וואס איך דארף צושטעלן. פאר דעם פירט זי אויס על כן קרא שמו לוי, סאו זאגט רשי על כן. זאגט רש י, ער ברענגט נאך א מדרש אז כל מי שנאמר בו על כן ביי יעדע פון די שבטים וואס שטייט די ווארט על כן קרא שמו אזוי און אזוי איז מרובה באוכלוסין האט אסאך א גרויסע פאפולעישאן וואס הייסט עס איז א גרויסע שבט זאגט אבער זאגט שטייט אבער אין מדרש חוץ מלוי לוי האט יא געהאט א קליינע קליינע שבט שהארון היה מכלה בהם די ארון וואס זיי האבן געדארפט טראגן האט זיי פארלענדט ווייל בעצם ווען ביי די ארון האט מען באקומען מיתה אפילו מען האט עובר געווען בשוגג אויף קדושה. און אויך אויב מ'האט געקוקט אויף דעם, מ'האט מ'האט נישט געטארט מ'האט נישט געטארט קוקן אויף די ארון, מ'האט געדארפט האלטן די די קאפ אוועקגעדרייט, מילא זענען אסאך מענטשן אוועקגעפאלן, וועגן דעם איז עס געווען א קליינע שבט, סאו בעצם אבער איז דאך נישט איז עס געווען א קליינע שבט טו ביגין וויט, ווייל אונז זעען מיר דאך שוין ביי יציאת מצרים אז זיי זענען געווען די קלענסטע שבט, און די די סיבה פון דעם איז געווען אז די אייבערשטער האט געמאכט לכתחילה אז עס זאל זיין א קליינע שבט כדי מ'זאל נישט אריינלייגן א לעז אויף די עבודה, און ער האט טאקע נאר איבערגעלאזט די מענטשן וואס וואס ער האט געוואוסט גייען בלייבן ערליך. אדער איז דא נאך א סיבה ווייל בעצם איז דאך נאר שטייט דארטן כן ירבה וכן יפרוץ אין מצרים די אלע וואס האבן באקומען די שווערסטע פייניגונגען האבן זיך די מערסטע פארמערט אבער לוי איז דאך נישט געווען פארט פון די שעבוד ווי אונז האבן געזעהן דארטן אין די פרשה פון פון מצרים זיי זענען געזיצן אין בית מדרש און געלערנט מילא וועגן דעם זענען זיי אויך האבן זיי אויך נישט באקומען די ברכה פון כן ירבה וכן יפרוץ בעסיקלי לויט וויפיל מען גייט זיי פייניגן אזויפיל גייען זיי ווערן גרויס זאגט די הייליגע רשי קרא שמו לוי. סאו זאגט רשי רשי מדייק בכולם ביי אלע אנדערע שבטים שטייט ותקרא אז די מאמע די נק א לשון נקבה די מאמע האט גערופן די נאמען אבער וזה כתוב בו קרא ביי לוי שטייט דאך יא קרא סאו פארוואס איז עס א לשון זכר? יש מדרש אגדה באלה ברענגט רשי אראפ א מדרש אין דברים רבה ששלח הקדוש ברוך הוא את גבריאל די אייבערשטער האט געשיקט זיין מלאך גבריאל אויפצופיקן דעם לוי והביאו האט געברענגט דעם לוי לפניו פאר הקדוש ברוך הוא און וקרא לו שם זה און די אייבערשטער האט גערופן לוי מיט דעם נאמען לוי ונתן לו און ער האט אים געגעבן דארטן כ"ד מתנות כהונה, ועל שם שלוהו במתנות קרא לוי, וויבאלד ער האט אים מכבד געווען מיט אסאך מתנות, מתנות כהונה, האט ער אים א נאמען, האט אים די אייבערשטער א נאמען געגעבן לוי, און וויבאלד לוי, פארוואס האט ער פונקט אויסגעטשוזט לוי די הייליגע באשעפער, ווייל לוי איז די צענטע ווען דו ציילסט פון אונטן ארויף, די צענטע שבט פון ווען דו, אויב דו ציילסט בנימין יוסף און אזוי ארויף ארויף ארויף, קומט אויס אז לוי איז די צענטע, איז ער געווען אזוי ווי קודש לה', כאילו א מעשר לה'. ותהר עוד ותלד בן ותאמר. זי האט געבוירן די לאה האט געבוירן נאך א קינד ותאמר הפעם אודה את ה' ווייל יעצט אז איך בין געוואר געווארן אז איך האב שוין מער ווי מיין חלק ווייל אונז האב דאך א חשבון אז יעדע פון די אמהות דארפן האבן דריי יעצט אז איך האב שוין פיר האב איך דאך מער וויפיל מיין חלק איז הפעם אודה את ה' דאנק איך דעם אייבערשטן אז ער אז ער האט ארויסגעוויזן אז אפילו וואס הייסט ער האט ארויסגעוויזן אז ס'דא אז איך באקום מער וויפיל ס'איז מיר געווען אנגעשריבן דאס הייסט יעדער האט געוואוסט אז ס'קומט מיר דריי יעצט אז איך האב די פערדע האט מיך די אייבערשטער ארויסגעוויזן בידיים אז ער האט מיר געגעבן א גרעסערע שפע ווי פאר יעדעם. פאר דעם דאנק איך דעם אייבערשטן על כן קראה שמו יהודה אבער וויבאלד זי האט ערשט יעצט גענומען דאנקען נאכן האבן דריי, אז כאילו די ערשטע דריי קומט זיך מיר, און אויך ווייל זי האט נישט מתפלל געווען אויף די פיוטשער, איז ותעמוד מלדת האט זי זיך אפגעשטעלט פון געבוירן. זאגט דער הייליגער רשי הפעם אודה שנטלתי יותר מחלקי מעתה יש לי להודות, וויבאלד איך האב גענומען מער וויפיל איך האב געדארפט, וויפיל ס'איז מיר געווען אנגעשריבן כאילו פון די טו בעגין וויט, איז מעתה יש לי להודות דארף איך דארף איך דאנקען דעם אייבערשטן. האב איך געזען אז די לשון פון די די לשון הודאה האט איז א דאפעלטע דאנק, דאס הייסט די ווארט זמרו אדער אדער שבח, אלע מיני שבחים וואס דו געבסט פארן אייבערשטן איז א סינגל איך געב א שבח פארן אייבערשטן, הודאה האט סיי די קאנצעפט פון איך דאנק און ס'האט סיי די קאנצעפט איך בין מודה אז נאר די באשעפער האט די יכולת מיך צו העלפן. סאו ס'איז א שטערקערע קאנסעפט פון הודאה. און אין די גמרא שטייט אז אז ביז לאה איז געקומען איז נישט געווען קיין נברא אויף די וועלט וואס האט געדאנקט דעם אייבערשטן. זאגט דער אמרי שפר, דער אמרי שפר איז מסביר ווייל ס'לכאורה לייגט זיך עס נישט אויפן שכל אז קיינער האט נישט געדאנקט פארדעם. נאר די מין דאנקען, די מין דאנקען פון כ'ווייס אז ס'גייט מיך קומען, כ'ווייס איך האב א סעלערי פון הונדערט טויזענט דאלער א יאר און יעצט אז כ'האב באקומען מער, וואס איז עבאוו מיין עקספעקטעישן, יעצט האב איך געדאנקט דאס איז געווען די ערשטע אוו איטס קיינד, אז איינער וואס האט וואס איז געווען אנגעשריבן דרײַ און זי האט באקומען מער, און דעמאלטס האט זי געדאנקט און ארויסגעוויזן אז די ערשטע דרײַ איז אויך אויך געווען א נ כולו בדרך נס. זייער שיין. סאו פארציילט אונז די תורה, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, רחל האט געזען אז זי געבורט נישט. ווייל זי האט אריינגעטראכט אין די קאנסעפט פארוואס געבוירט לאה כי שנואה, ווייל זי איז פארפיינטעט, מילא א מענטש וואס איז פארפיינטעט איז איז קרוב השם לכל קוראיו, די אייבערשטער איז נאנט צו די שבורי לב, איך בין דאך אבער יא ליב געהאט, מילא וועגן דעם האט זי אנגעהויבן ותקנא רחל באחותה, זי האט אנגעהויבן צו מקנא זיין אויף די קאנסעפט אז זי געבוירט אז זי געבוירט אסאך קינדער, זי האט אויך געוואלט אביסל ווערן פארפיינטעט אין ארדער צו קענען זוכה זיין צו קינדער. ותאמר אל יעקב איז זי געקומען מיט א ארמאט צו יעקב און אים אין דורשט אז ער זאל איר פיינט האבן, אז ער זאל ווערן אויפגערעגט אויף איר. ותאמר אל יעקב הבה לי בנים, געב אהער קינדער, ואם אין מתה אנכי, אנישט בין איך טויט. און יעקב גלייך ענטפערט איר ויחר אף יעקב ברחל. יעקב איז געווארן גלייך אויפגערעגט אויף איר, כדי אז זי זאל קענען זוכה זיין מיט קינדער, האט יעקב איר ארויסגעהאלפן און טאקע געמאכט אז זי זאל ווערן פארפיינטעט, אזא פשט האב איך געהערט, באט יעצט קען מען לערנען פשוט פשט, אז ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ווייל זי האט קינדער און זי האט נישט, ותאמר אל יעקב הבה לי בנים, זיי מתפלל פאר מיר געב אהער קינדער, ואם אין מתה אנכי בין איך קאנסידערט א טויטער, ווייל. ווייל פון גרויס צער אדער ווייל פון גרויס צער וועל איך שטארבן אדער וויאזוי רש י לייגט אראפ ווייל א מענטש וואס האט נישט קיין קינדער איז קאנסידערט א טויטע מענטש ווייל א מענטש גייט דאך צוריק גיין צו עפר און אז מען לאזט נישט איבער קיין דורות גייט ער ווערן דיסטינקטעד ער גייט ווערן אויס מילא וועגן דעם איז מען קאנסידערט א מת איז ותקנא רחל באחותה זאגט רש י חלילה צו זאגן אז אונזערע אמהות הקדושות האבן געהאט די מידה פון קנאה. און אוודאי כל שכן וכל שכן נישט רחל וואס זי אליינס האט בידיים איבערגעלאזט און איבערגעגעבן די סימנים פאר איר שוועסטער אז זי זאל קענען גיין חתונה האבן, זעט מען דאך קלאר אז זי האט אוועקגעקוקט פון אירע מידות, אוועקגעקוקט פון איר קנאה, און כדי אז פאר יענעם זאל נישט זיין קיין צער, סאו וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז ותקנא רחל באחותה, ענטפערט רש י, קנאה במעשיה הטובים, זי האט מקנא געווען די מעשים טובים פון לאה וואס דורך דעם האט זי זוכה געווען צו האבן קינדער, אמרה, זי, רחל האט געזאגט אויף זיך, אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים, ווען איך בין ווען אויך. ווען לאה איז ווען נישט אזא גרעסערע צדקת פון מיר וואלט זי נישט זוכה געווען צו קיין קינדער, סאו זאגט זי פאר יעקב הבה לי בנים, זאגט רשי וואס איז שייך אז געב אהער קינדער, האט ער דען די יכולת צו געבן קינדער, ס'איז דאך תלוי ביי השם, נאר זאגט רחל פאר יעקב וכי כך עשה אביך לאמך אזוי האט דיין טאטע געטון פאר דיין מאמע, והלא התפלל עליה שטייט דאך דארטן ויעתר יצחק נוכח אשתו. און ער האט שטארק מתפלל געווען, סאו הבה לי בנים מיינט זיי אויך מתפלל שטארק פאר מיר אז איך זאל אויך זוכה זיין צו קינדער, ואם אין מתה אנכי זאגט רש י מכאן למי שאין לו בנים שחשוב כמת, ווייל אזוי ווי אונז האבן געשמועסט אז ער גייט צוריק גיין צו עפר און אויב לאזט ער נישט איבער קיין דורות האט ער לאזט ער גארנישט איבער אויף דער וועלט, איז ויחר אף יעקב ברחל, יעקב איז געווארן מורא'דיג בייז אויף דעם וואס רחל לייגט אן די שולד אויף דעם וואס ער איז נישט מתפלל אויף איר, און ויאמר און ער האט געזאגט פאר רחל התחת אלקים אנכי בין איך דען אין פלאץ פונעם אייבערשטן בין איך דען אנשטאטס דעם אייבערשטן אשר מנע ממך פרי בטן אז איך בין שולדיג אז מען האט דיך צוריק געהאלטן קינדער התחת איז נישט פשט אונטער נאר התחת איז וכי במקומו אני בין איך אין דעם פלאץ פונעם אייבערשטן אז איך קען זאגן וואס ס'זאל געשען. אשר מנע ממך את אומרת שאעשה כאבא, דו האסט מיר געזאגט אז איך זאל טון אזוי ווי מיין טאטע אז איך זאל מתפלל זיין אויף מיין ווייב, אני איני כאבא, איך בין נישט אזוי ווי מיין טאטע פארוואס? וועגן אבא לא היה לו בנים, מילא ווען ער האט מתפלל געווען לנוכח אשתו איז עס געווען מתוך תוכי של לבו ווייל ער האט נישט געהאט קיין קינדער, אבער אני יש לי בנים, אבער ממך מנע, פון דיר האט מען צוריק געהאלטן קינדער, ולא ממני, סאו לייג נישט אן די זאך ווייל איך בין נישט מתפלל, קודם ווייל איך קען נישט מתפלל זיין אזוי טיף פון תוך תוכי פון הארץ, און מילא וועגן דעם, די ביסל וואס איך בין יא מתפלל, העלפט נישט אזוי שטארק טו אווערטורן יור זאך, און פארוואס טאקע בין איך נישט מתפלל, וועגן וועגן איך איך האב שוין יא זוכה געווען צו קינדער, און ס'איז דיין אייגענע פראבלעם ווייל פון דיר האט מען עס צוריק געהאלטן, סאו זאגט זי, טאקע דיין טאטע האט נישט געהאט קיין קינדער און וועגן דעם האט ער שטארק מתפלל געווען, אבער קוק לאמיר לאמיר לאמיר דיר פרעגן נאך א קשיא, דיין זיידע אברהם האט אויך האט יא געהאט קינדער, ער האט דאך שוין געהאט א ישמעאל, און דאך האט ער מתפלל געווען פאר שרה, האט יעקב איר צוריק געענטפערט, ניין, די סיבה פארוואס שרה איז געהאלפן געווארן איז נישט ווייל אברהם האט מתפלל געווען, נאר וועגן שרה האט איבערגעגעבן איר שפחה, און בזכות דעם וואס זי האט געמאכט אזא מסירות נפש זי האט זיך אריינגעברענגט א צרה אין שטוב, און געלאזט איר מאן חתונה מיט איר שפחה, וועגן דעם איז זי האט זי זוכה געווען צו קינדער, אה האט רחל געהערט אה דאס איז געשען דאס איז די זכות פארוואס שרה האט זוכה געווען צו א קינד, ותאמר האט זי אויך געזאגט הנה אמתי בלהה בוא אליה, דא געב איך דיר מיין שפחה, האב אויך חתונה מיט איר, ותלד על ברכי, אז זי זאל געבוירן א קינד על ברכי וואס איך זאל קענען מגדל זיין. און ס'וועט ווערן פאררעכנט ווי מיינס, און ואבנה גם אנכי ממנה, און איך וועל מיך בויען בזכות דעם וואס איך ברענג אריין א שפחה, וועל איך מיך בויען בזכותה, וואס הייסט סיי איך וועל האבן איר קינד, און סיי עווענטשעלי וועל איך זוכה זיין אזוי ווי שרה אמנו, וואס האט אליין זוכה געווען שפעטער צו קינדער נאכן טון דעם מסירות נפש. זאגט רשי על ברכי, כתרגומו, ואנא ארבי, איך וועל עס אויסהאל, איך וועל אויפציען דאס קינד, און עס שטייט דאך כל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, אז איינער וואס איז מגדל א יתום איז כאילו ער האט אליין געבוירן דעם קינד, וועגן דעם האט רחל געזאגט ותלד על ברכי, אז זי וועט געבוירן, זי וועט געבוירן א קינד פאר מיר, ואבנה גם אנכי, פרעגט גמרא מאי גם אמרה לו, וואס הייסט כאילו גם אנכי, וואס הייסט כאילו, אז ס'איז שוין געווען אזא פרי עקזיסטענט מעשה, די זאך וואס אונז האבן פריער אויסגעשמועסט פאר פסוק ג', זאגט יעצט רשי.

אמרה לו, האט רחל צוריק געענטפערט, אם הדבר הזה מעכב, הנה אמתי, אויב איז דאס די איינציגסטע זאך וואס איך דארף טון אין ארדער צו געהאלפן ווערן, דא האסטו מיין דינסט, און וויבאלד זי האט שוין געהאט עווידענס אז די סגולה ארבעט, האט זי געזאגט גם אנכי, אז זי האט געהאט א שטארקע בטחון אין די טריק, אין די סגולה, אז זי וועט אויך געהאלפן ווערן צו האבן קינדער בזכות דעם וואס זי ברענגט אריין א שפחה אין שטוב. די כלי יקר האב איך געזען לייגט צו א אינטרעסטינג טוויסט, ער זאגט, אז זי האט געטראכט אז אפשר ווייל זי האט מקנא געווען איר שוועסטער לאה וועגן דעם איז זי געווארן געשטראפט מיט מיט נישט האבן קיין קינדער, האט זי געטראכט לאמיך אריינברענגען א צרה אין שטוב, און איך וועל אויסארבעטן מיין מידה פון קנאה און איך וועל איר נישט מקנא זיין, און לכבוד דעם וועל איך זוכה זיין צו קינדער. זייער שיין. ואבנה גם אנכי כשרה. ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב און טאקע רחל האט געגעבן איר שפחה בלהה פאר א אישה וואס הייסט אז זי האט איר קודם משחרר געווען און מען האט איר חתונה געמאכט מיט יעקב מיט א געהעריגע חופה וקידושין,

קודם דן געווען לחובה, און וגם שמע בקולי און ער האט מיר שפעטער צוגעהערט צו מיין תפילה, און ויתן לי בן, און ער האט מיך געגעבן א קינד, און לכבוד דעם האט ער מיך האט ער מיך געהאלפן און און מיך געגעבן יעצט א קינד, על כן קראה שמו דן. זאגט די הייליגע רשי דנני אלוקים דנני וחייבני, קודם האט ער מיך דן געווען לחובה, אבער וזיכני אבער שפעטער האב איך יא זוכה געווען צו האבן א קינד. ציילט אונז די תורה אז בלהה האט געבוירן נאך א קינד, ותהר בלהה. ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב דא שטייט ארויסגעדרוקט שפחת רחל ווייל די תורה וויל מיר ארויסברענגען לשבח פון רחל ווי איר צדקות אז זי האט אריינגעברענגט א צרה אין שטוב מילא געב איך עס נאכאמאל א חזר איבער און אויכעט זאלסטו נישט מיינען אז זי האט געטוהן די שפחה האט געטוהן אזוי ווי הגר האט געטוהן אז ותקל גברתה בעיניה אז זי האט אנגעהויבן חוזק מאכן פון שרה ניין שפחת רחל אז זי איז געבליבן איר שפחה זי האט זיך נאך אלץ אפילו מען האט איר משחרר געווען און מען האט איר חתונה געמאכט געהעריג מיט חופה וקידושין פאר יעקב, דאך האט זי זיך אונטערגעווארפן אונטער רחל, שפחת רחל, זי איז געבליבן בהכנעה. סאו יעצט נאכן האבן די צווייטע קינד פון די שפחה, ותאמר רחל נפתולי אלקים נפתלתי, איך האב שטארק מיט גרויס עקשנות האב איך איינגעריסן בתפילה, פארוואס האב איך איינגעריסן בתפילה? עם אחותי כדי צו זיין גלייך מיט מיין שוועסטער אז איך זאל אויכעט קענען האבן קינדער. און גם יכולתי און די אייבערשטער האט טאקע צוגעהערט מיין תפילה און ער האט מיך געגעבן די יכולת צו געבוירן און ותקרא שמו נפתלי וועגן דעם האב איך געב איך אים א נאמען נפתלי. גייט רש י אראפברענגען דריי פשטים אויף וואס דער נפתולי אלקים נפתלתי איז, די וועג וויאזוי אונז האמיר עס יעצט אריינגעלערנט אין פסוק איז שיטת רש י באט קודם ברענגט רש י פון מנחם מנחם בן סרוק וואס ער איז געווען א גרויסע דייקן ער האט געטרייט אייביג מחבר צו זיין שורש ווערטער איינס צום צווייטן ער האט מפרש געווען במחברת צמיד פתיל אז ס'איז די ווארט נפתולי אלקים נפתלתי איז גלייך צו די ווארט פתיל וואס דאס איז דארט אין הלכות טומאה וטהרה ווען די דעקל איז שטארק צוגעדעקט שטארק מחובר צו די כלי, חיבורים מאת המקום נתחברתי עם אחותי, מיט שטארקע קאנעקשאן בין איך געווארן קאנעקטעד צו מיין שוועסטער לזכות לבנים איך זאל אויך זוכה זיין צו בנים, ווייל ביז יעצט האב איך געמיינט אז מיין שוועסטער גייט האבן אלע צוועלף שבטים, און יעצט אז אז מיין שפחה האט געהאט קינדער ווער איך געוואר אז נישט אלע צוועלף גייען קומען פון מיין שוועסטער, סאו איך בין געווארן אזויווי סימילער צו מיין שוועסטער, זאגט אבער רשי, מיר שמעקט נישט די חיבור, איך וועל עס מפרש זיין אביסל אנדערש.

שטארקע תפילות צום אייבערשטן, להיות, פארוואס האב איך עס געטון, עם אחותי, כדי צו זיין להיות שווה לאחותי, און גם יכולתי, און די אייבערשטער האט טאקע מסכים געווען על ידי, און ער האט מיך געגעבן א קינד, ער האט צוגעהערט מיינע תפילות. סאו דאס איז שיטת רשי. וואס זאגט תרגום? ואונקלוס תרגם, לשון תפילה, די דריטע פשט, אז נפתולי אלקים נפתלתי איז א לשון פון תפילה, כמו, נפתולי אלקים נפתלתי בקשות החביבות לפניו, איך האב מורא'דיג שטארק מתפלל געווען די בקשות וואס זענען זייער באליבט פאר'ן אייבערשטן, און נתקבלתי,

סאו זאגט די, סאו לאמיר אריינלערנען נאכאמאל דעם פסוק לויט שיטת רש י און לויט שיטת תרגום. שיטת רש י איז, ותאמר רחל נפתולי אלקים נפתלתי איך האב מיט גרויס עקשנות מתפלל געווען. פארוואס האב איך מתפלל געווען? עם אחותי כדי צו זיין סימילער צו מיין שוועסטער. און גם יכולתי די אייבערשטער האט טאקע צוגעהערט מיין תפילה האט מיך געגעבן די יכולת צו געבוירן ותקרא שמו נפתלי. דא די תרגום גייט אזוי, ותאמר רחל נפתולי אלקים. איך האב מורא'דיג מיט תפילות חביבות האב איך מתפלל געווען צום אייבערשטן. נפתלתי און דער אייבערשטער האט צוגעהערט מיין תפילה אז עם אחותי איך זאל זיין גלייך צו מיין שוועסטער גם יכולתי און ער האט מיך טאקע געהאלפן. סאו די נפתולי עם אחותי גם יכולתי איז שוין די אוטקאם. נפתולי אלקים איך האב מתפלל געווען נפתולי עם אחותי גם יכולתי ער האט מיך טאקע צוגעהערט מיין תפילה און ער האט מיך געהאלפן צו ווערן לויט מיין שוועסטער. לויט רשי איז אבער נפתולי אלקים נפתלתי איך האב מורא'דיג אסאך דאס עם אחותי דאס איז געווען די סיבה פארוואס איך האב מתפלל געווען כדי צו זיין עם אחותי. און גם יכולתי איז די אויספיר. ביוטיפול הערליך שיין. זאגט אבער רשי אין מקרא אחר יש.

זי האט זיך אפגעשטעלט צו געבוירן, און זי האט אויך געזען אז יעקב דארף האבן נאך צוועלף, דארף האבן א טאטאל פון צוועלף שבטים, מילא איז זי געגאנגען מיט מסירות נפש ותיקח את זלפה שפחתה ווייל די רחל האט האט עס געטון טאקע מיט מסירות נפש, און אריינגעברענגט א צרה אין שטוב, איר אייגענע שפחה איז געווארן אזוי ווי איר קאמפעטישן, אבער זי האט נישט געהאט קיין קינדער, זי האט געוואלט ווערן געבויט, מילא האט זי פארקוקט אויף איר קאמפעטישן, אבער די לאה האט שוין יא געהאט קינדער און דאך איז זי געגאנגען אריינברענגען א קאמפעטישן אין שטוב, איז איז עס א גרעסערע מסירות נפש ותתן אותה ליעקב לאשה, און זי האט עס געגעבן אויכעט. ליעקב לאשה, וואס הייסט געהעריג משחרר געווען, און אז זי זאל זיין א געהעריגע ווייב פאר יעקב, און טאקע עס איז געווען אז ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן, זלפה האט געבוירן פאר יעקב א קינד, ותלד זלפה, בכולן נאמר הריון חוץ מזלפה, אלע אנדערע אמהות שטייט ותהר ותלד בן, דא שטייט נאר ותלד, פארוואס? לפי שהיתה בחורה, זי איז געווען א יונגע מיידל, בחורה מכולן יונגער פון יעדן, ותינוקת בשנים איז געווען זייער יונג אין עידזש, ואין הריון ניכר בה און ס'האט זיך נישט דערקענט, די טראגעדיגקייט אין איר. און פארוואס טאקע? וואונדער דיך נישט פארוואס איר, פארוואס לאה'ס שפחה, די עלטערע שוועסטער'ס שפחה, איז געווען יונגער אין עידזש ווי די יונגערע שוועסטער'ס שפחה, ווייל דאס איז געווען א פארט פון לבן'ס סקיעם דארטן ביים חתונה מאכן לאה פאר יעקב, וכדי לרמות ליעקב נתנה לבן ללאה, האט לבן געגעבן זיין קלענערע שפחה וואס איז געווען טעקניקלי געדארפט גיין פאר די. קלענערע מיידל האט זי געגעבן פאר די עלטערע טאכטער, שלא יבין שמכניסין לו את לאה, אז יעקב זאל נישט כאפן אז מען פאפט אים דא אויס און מען מאכט אים חתונה מיט לאה. שכך מנהג, ליתן שפחה הגדולה לגדולה קטנה לקטנה, אבער ער האט עס געטון אנדערש כדי יעקב זאל ווערן אויסגעפאפט. ותאמר לאה, האט לאה געזאגט, יעצט אז איך האב געהאט א קינד פון מיין שפחה, בא גד, איז געקומען אויף מיר א גוט מזל, און פאר דעם טאקע ותקרא את שמו גד, זאגט דער הייליגער רשי, בא גד, סאו וואסערע גוטע מזל לייגט די בכור שור צו אז די מזל פון געבוירן, ווייל קוקט אויס ביז יעצט האט אויסגעקוקט ווי איך האב פארלוירן טעקניקלי די מזל פון קענען געבוירן קינדער, יעצט אז איך האב געהאט א קינד פון מיין שפחה איז מיר צוריק געקומען די גוט מזל וואס איך האב שוין געהאט אז איך האב געבוירן נאך א קינד, הערליך! זאגט רשי בא גד, בא מזל טוב, ס'איז געקומען א גוט מזל, כמו ברענגט זיך רשי א ראיה אז די ווארט גד מיינט מזל, שטייט אין מסכת שבת. גד גדי וסנוק לא, בעיסיקלי אז מיין מזל זאל שיינען און ס'זאל נישט מיד ווערן. און די גמרא ברענגט עס דארטן צו פאר א געוויסע סיבה. אבער בעיסיקלי זעה איך אז די ווארט גד גדי זעה איך אז מיינט מזל, ודומה לו העורכים לגד שלחן, שטייט דארטן די עובדי המזל, די די עובדי עבודה זרה וואס זיי דינען צו זייער מזל, און זיי מאכן דארטן קרבנות פאר זיי אין אין אין מדרש. סאו זעה איך אויך אז די ווארט גד מיינט א א לשון פון מזל. אבער ס'ווערט מיר יעצט שווער, פארוואס ברענגט רשי קודם די גמרא און נאכדעם די נך? ראיה, איינער האט עפעס ליכטיגקייט צו שיינען אויף דעם קשיא זאל מיר ביטע אריינשיקן. ומדרש אגדה, שנולד מהול, אז דער גד איז געבוירן געווארן געמל'עט, כמו, גודו אילנא, אפשניידן ביימער, סאו בעיסיקלי גודו איז א לשון פון פארשניידן. אבער זאגט רש"י, מיר שמעקט נישט די ביידע פשטים פון אז ס'מיינט אדער מזל אדער פארשניידן. פארוואס? ווייל ולא ידעתי על מה נכתבה תיבה אחת, ס'שטייט אין די תורה ווען דו קוקסט אריין אין די כתיב פון בא גד איז בית ג' ד'. די קרי איז בא גד, אבער די כתיב שטייט בגד כאילו בית ג' ד', סאו ממילא וויאזוי וועסטו מיר מסביר זיין אז בא גד ס'איז געקומען א גוטע מזל אדער בא גד אז ער איז געקומען געמל'עט, שטימט דאך נישט לויט די כתיב. דבר אחר, פארדעם ברענגט רש"י, למה נכתב למה נקראת תיבה אחת בגד, כמו בגדת בי. זי געזאגט פאר איר מאן יעקב, דורך דעם וואס דו האסט אריינגענומען מיין שפחה האסטו בוגד געווען אין מיר, כ כשבאת אל שפחתי, כאיש שבגד באשת נעורים, אזוי ווי א מענטש וואס האט חתונה מיט די ערשטע ווייב און שפעטער ברענגט ער אריין א נייע ווייב, איז ער כאילו בוגד אין זיין ערשטע ווייב. סאו, לכאורה האט זי, האט לאה אליינס איבערגעגעבן בידיים די שפחה, באט זי האט גע'טענה'ט פאר יעקב, וואלסט ווען געדארפט. וואלסט ווען געדארפט מוחה זיין, ווייל איך האב דיך שוין טעקניקלי האב איך דיך שוין געברענגט פיר קינדער, סאו ממילא פארוואס האסטו עס מקבל געווען? פארוואס האסטו מקבל געווען דעם אפער פון מיר? וועגן דעם האט זי געזאגט בגד אז דו האסט בוגד געווען אין מיר. און ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב, די זלפה האט געבוירן נאך א קינד, ותאמר לאה באשרי, די קינד לייגט צו צו מיין שבח, כי אשרוני בנות, ווייל די בנות ישראל וועלן מיך משבח זיין, פארן טוהן די מסירות נפש פון אריינברענגען א צרה אין שטוב כדי יעקב זאל קענען אויפבויען נאך קינדער ס'זאל קענען זיך אנפילן די צוועלף שבטים וואס ער דארף האבן, און ותקרא את שמו לכבוד דעם אשרי כי אשרוני האט זי אים א נאמען געגעבן אשר. און וילך ראובן פארציילט אונז די תורה א מעשה אז ראובן איז געגאנגען בימי קציר חיטים ס'איז געווען בערך חודש סיוון ווען ווען די עולם פלעגט אפשניידן דארטן די די זייערע ווייץ, און ס'האט זיך געטון ווייץ אין אלע פעלדער, און לכ' טעקניקלי וואלט ער געקענט גנב'נען, קומט מיר די תורה זאגן א שבח אז כאטשיג ער האט געקענט גנב'נען חיטים, האט ער גענומען נאר פון די הפקר'דיגע דודאים, א דודאים איז די דזשעזמין בלעטל וואס האט זייער א גוטע שמעק, וימצא דודאים בשדה, און ויבא אותם אל לאה אמו און ותאמר, ער האט עס געברענגט צו לאה ותאמר רחל אל לאה, רחל האט געזאגט צו לאה תני לי מדודאי בנך. סאו בעיסיקלי דער אבן עזרא לייגט אראפ, איך מיין דער ספורנו אויכעט, אז ראובן האט געמיינט אז די דודאים איז א סגולה צו קענען געבוירן קינדער און ער האט געזעהן אז אז לאה האט געסטאפט צו האבן אייגענע קינדער און און זי געדארפט אריינברענגען א שפחה האט זי אים אהיים האט זי איר אהיים געברענגט די די האט ער איר אהיים געברענגט די דודאים אז אלס א סגולה צו האבן קינדער און רחל האט זייער שטארק מתאוה געווען פאר קינדער זי האט אויך געוואלט האבן אירע אייגענע קינדער האט זי געבעטן לאה גיב איך גיב מיך אויך אביסל פון דעם סגולה אבער בעצם האט עס גארנישט געהאלפן ווייל איך זעה אפילו ווען לאה האט שפעטער געבוירן איז עס נישט געווען בסגולה פון דעם ס'איז געווען וועגן אירע תפילות, און זעלבע זאך רחל אויך וועגן תפילות און נישט וועגן דעם, אבער דאס איז געווען, די ראובן האט געמיינט אז עס איז א סגולה אויף צו צו קענען האבן קינדער, אבער פשוט פשט איז אז עס איז געווען א פשוטע שמעקעדיגע פערפיום אזוי ווי, און זי רחל האט האט זיך געוואלט מאכן שמעקעדיג, געוואלט מאכן שמעקעדיג די בעט, אז יעקב זאל זאל זאל איר מער ליב האבן, צו בויען איר אהבה איר קשר מיט איר מאן. סאו זאגט די הייליגע רש י, אזוי זאגט די רמבן, דאס איז שיטת רמבן, אז זי האט געוואלט זיך צו מבסם זיין מיט דעם, זיך אנצושמעקן מיט דעם, זאגט די הייליגע רש י בימי קציר חיטים, סאו די תורה לאזט מיך וויסן וועלכע צייט ס'איז געווען להגיד שבחן של שבטים, שעת הקציר היה, ס'איז געווען בעצם די צייט ווען מ'פלעגט אפשניידן די פעלדער. און ולא פשט ידו בגזל, דער ראובן האט נישט אויסגעשטרעקט זיין הענט אין גזל להביא חיטים ושעורים, אלא דבר הפקר שאין אדם מקפיד בו, ער האט גענומען די דודאים וואס האט זיך אזוי ווי ארומגעדרייט הפקר. דודאים, וואס איז דאס? זאגט רש י ס'איז סיגלי, עשב הוא, אזוי שטייט אין די גמרא, אין סנהדרין זאגט אז די דודאים מיינט סיגלי, און בלשון ישמעאל איז עס דזשעזמין, יאזמין, וואס די בלעטל עקזיסטירט נאך, מ'קען קויפן עסענשעל אוילס פון דעם, ס'האט טאקע זייער א גוטע שמעק. האט לאה צוריק געענטפערט צו רחל אויף דעם ריקוועסט אז דו דארפסט פון מיין קינד'ס דודאים, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, נישט גענוג וואס דו האסט מיר צוגענומען מיין מאן אז ער שלאפט ביי דיר פול טיים, ווייל יעקב האט קובע געווען זיין דירת קבע ביי רחל. און פלעגט נאר גיין צו די אנדערע ווייבער אויף א טעמפארערי פארנעם, און ולקחת גם את דודאי בני, און דו ווילסט מיר נאך צונעמען די דודאי בני וואס לויטן רמב ם איז כדי, לויט די רמב ן איז עס כדי צו אויפבויען שטערקער דיין אהבה מיט אים, סאו נישט גענוג וואס דו האסט אים שוין פול טיים ווילסטו נאך בויען נאך שטערקער דיין אהבה מיט אים דורך די דודאים, און לויטן אנדערע פשט אז אז ראובן האט געטראכט אז ס'איז א סגולה, סאו זאגט זאגט איר לאה בעיסיקלי יעקב איז דאך ביי דיר א גאנצע נאכט און דו זעסט אז דו קענסט נישט האבן קיין קינדער ווייל ביסט א עקרה, סאו לאז דיך אפ מיט די סגולות און הייב אן מתפלל זיין, אזוי ענטפערט די אור החיים הקדוש. סאו ותאמר רחל, האט רחל צוריק געענטפערט, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך, בעצם טאקע שלאפט ער ביי מיר יעדע נאכט, אבער היינט ביינאכט איז עס בדין מיין טאג, מיין טאג און מיין עונה, מילא געב איך דיר אוועק מיין טאג וואס קומט מיר בדין, תחת דודאי בנך כדי איך זאל קענען האבן פון דיינע דודאים. ולקחת גם את דודאי בני זאגט רש י, בתמיה, ולעשות עוד זאת, ליקח גם את דודאי בני, נישט נאר ווי דו נעמסט צו מיין מאן פול טיים, ווילסטו נאך צונעמען אויך די דודאים פון מיינע קינדער, ותרגומו ולמיסב, וואס הייסט ולקחת קען מיינען ולקחת אז דו האסט צוגענומען, אבער עס מיינט נישט אז דו האסט צוגענומען, נאר עס מיינט אז דו וועסט צונעמען, עס איז א לשון עתיד, סאו זאלסט דיך נישט טועה זיין אז די ו' מאכט עס, איז עס מהפך פאר א לשון עבר. אזוי ווי אונז האבן נעכטן גערעדט די יאמר און ויאמר אז קודם איז עס א עתיד און נאכדעם ווערט די וו מאכט עס פאר א עבר, סאו סאו סאו פארדעם זאגט די תרגום ולמיסב ווייל דו וועסט צונעמען, לכן ישכב עמך הלילה, סאו נישט אז זי איז אין קאנטראל ווי יעקב שלאפט, נאר שלי היתה שכיבת לילה, היינטיגע נאכט איז געווען מיין עונה, די צייט ווען יעקב וואלט געדארפט זיכער נישט נאר בעצם פון זיין קביעות נאר היינט וואלט ער געדארפט און איך געב אוועק די זכות, וואס איך האב געהאט אז יעקב וואלט ווען געדארפט שלאפן ביי מיר, ואני נותנה לך תחת דודאי בנך, לפי שזל לייגט רש י צו לפי שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה להקבר עמו וויבאלד זי האט מזלזל געווען און זיך אזוי געטרעיד פאר די דודאים די משכב הצדיק משכב פון יעקב אבינו האט זי נישט זוכה געווען צו ווערן באערדיגט צוזאמען מיט אים אין די מערת המכפלה. איז ויבא יעקב מן השדה יעקב איז אהיימגעקומען פון זיין פעלד בערב, וואס הייסט ביינאכט, נאך זיין שווערע טאג ארבעט פאר לבן, און די תורה לייגט מיר דאס צו כדי מיך צו לאזן הערן אז ער האט טאקע געארבעט בנאמנות, ביז שפעט ביינאכט האט ער געארבעט פאר דעם לבן, און ותצא לאה לקראתו, לאה איז ארויסגעגאנגען אים אזוי ווי כדי זי לאה האט נישט געוואלט אז אז אז רחל זאל האבן צער אז זי גייט אריין אין זיין געצעלט און זי נעמט ארויס יעקב אז יעקב זאל קודם אהיים גיין, איז זי אים האט זי אים עפראוטשט נאך ווען ער האט נאך געהאלטן אינמיטן אהיים קומען ותאמר און זי געזאגט פאר יעקב אלי תבוא זאלסט קומען צו מיר היינט ביינאכט פארוואס ווייל כי שכר שכרתיך איך האב דיך אפגעדינגען בדודאי בני דורכן דעם וואס איך האב געגעבן פאר רחל די די דודאים, און וישכב עמה בלילה הוא, און יעקב האט טאקע געזען אז זי מיינט דאס לשם שמים, ווייל בעצם קוקט זי דא אויס ווי א חצופה, זי גייט זאגן ותצא רחל לאה לקראתו ותאמר איך האב דיך אפגעדינגען, אבער יעקב האט געזען אז אז זי טוט עס לשם שמים, און עס שטייט אויך אין גמרא אז דער, כ'ווייס נישט צו א גמרא, כ'דענק נישט ווי וואס דער ריסורס פון דעם איז, אבער בעיסיקלי אז זיין קעמל האט זיך צוגעצויגן צו די. אוהל של לאה, האט ער געוואוסט אז דאס דארף ער טון, אנדערע ווילן זאגן אז ער האט געהאט א עקסטערע בעט אין יעדע פון זיינע געצעלטן ווי וואס ער האט אוועקגעלייגט פאר די שכינה הקדושה, און יעדע נאכט האט ער געקוקט ווי די שכינה איז, און דארטן איז ער געגאנגען, האט ער געזען ווי די שכינה איז אין די אוהל פון לאה, ממילא וועגן דעם איז ער געגאנגען צו לאה אינדערהיים, וישכב עמה בלילה הוא, נישט ההוא, וואלט ווען געדארפט שטיין ההוא, נאר הוא, מען וועט באלד זען סיבות. זאגט דער הייליגער רשי שכר שכרתיך, איז נישט פשט איך האב דיך אפגעדינגען, וואס הייסט איך האב דיך באצאלט דו זאלסט קומען ארבעטן פאר מיר, זאלסט קומען צו מיר, נאר נתתי לרחל שכרה, איך האב דיך אפגעדינגען פון דיין פארדינגער, פון דעם ווער עס האט דיך געהאט היינט ביינאכט, בלילה הוא, סאו נישט ההוא, וועגן הקדוש ברוך הוא סייעו, הוא איז דער נאמען פון הקדוש ברוך הוא, אזוי ווי ס'שטייט דארטן. אני השם הוא שמי. סאו סאו בלילה הוא אז די אייבישטער האט ארויסגעהאלפן אז יעקב זאל טאקע אנקומען צו די אוהל פון לאה, און די סיבה צו דעם איז פארוואס די אייבישטער האט צוגעהאלפן צו דעם, איז שיצא ממנה יששכר, אז עס איז טאקע אז יששכר זאל געבוירן ווערן. און די סייעו איז בעיסיקלי וואס אונז האמיר פריער געשמועסט, אז די אייזל איז געגאנגען דירעקטלי צו לאה'ס געצעלט, און אז ער האט געזען דארטן די שכינה הקדושה, אזוי ווי אונז האמיר פריער אויסגעשמועסט. וישמע אלקים אל לאה, די אייבישטער האט צוגעהערט צו. די גליסטעניש פון לאה, נישט זי, זי האט נישט מתפלל געווען פאר נאך קינדער, ווייל זי האט דאך שוין געהאט פיר, סאו זי האט נישט אזוי שטארק איינגעריסן, באט זי האט געזען וויפיל תחבולות זי מאכט כדי צו האבן נאך קינדער, זי האט געזען זי געבט א שפחה און זי קוקט אוועק פון אירע אייגענע, זי ברענגט זיך אריין א קאמפעטישן אין שטוב, און זי האט געזען אז לאה, מאכט דיעלס מיט רחל אז אז זי זאל קענען זוכה זיין צו האבן נאך קינדער, איז ממילא צו דעם, צו די תאווה פון האבן נאך קינדער האט האט די אייבישטער צוגעהערט ותהר און זי איז טאקע טראגעדיג געווארן ותלד ליעקב בן חמישי איז זי געבוירן א פיפטע קינד, סאו נאר ביי לאה'ס לעצטע צוויי שבטים שטייט די חשבון בן חמישי און בן שישי, צו לאזן הערן אז בזכות איר צדקות און אירע תפילות, האט זי זוכה געווען צו האבן האלב פון די שבטים וואס יעקב וואלט ווען געדארפט האבן טאטאל, וישמע אלקים אל לאה, שהיתה מתאוה ומחזרת להרבות שבטים נישט צו איר תפילה נאר צו איר תאווה צו וואס און אירע תחבולות וואס זי האט אלץ אפגעמאכט כדי צו קענען געבוירן נאך קינדער פאר יעקב אבינו. איז יעצט אז זי האט געבוירן א פיפטע קינד, ותאמר לאה, לאה האט געזאגט נתן אלקים שכרי, די אייבערשטער האט מיך געגעבן מיין באצאלדונג אשר נתתי שפחתי לאישי, אויף דעם וואס איך האב. זיך מוסר נפש געווען און אריינגעברענגט א קאמפעטישן אין שטוב, און איך האב אריינגעברענגט מיין שפחה אלס אלס ווייב פאר מיין מאן, ותקרא שמו יששכר, סאו ס'איז יששכר איז צוויי שי"נס, לייגן ראשונים צו אז ס'איז בעסיקלי וועגן צוויי זאכן האט זי באקומען שכר, די ערשטע שכר איז ווייל זי האט די שכר דודאים, אז די אייבערשטער האט מיך געגעבן מיין שכר אויף די דודאים וואס איך האב געגעבן פאר פאר מיין שוועסטער רחל, די צווייטע שי"ן איז אויף דעם וואס ס'שטייט יא אין די תורה אז איך האב געגעבן מיין שפחה, און ווייל זי זאגט נאר איין סיבה, וועגן דעם פראנאונסד מען עס יששכר. זייער א שיינע פשט, איך געדענק נישט פון וועם איך זאג עס נאך באט ס'איז מיר זייער געפאלן. וועם זאג איך עס נאך? כ'מיין די שכל טוב אפשר? קען זיין אז די סיבה פארוואס מ'זאגט יששכר איז ווייל די תורה זאגט נאר איין סיבה פארוואס זי האט נאר וועגן שכרי אשר נתתי שפחתי און די תורה שמועסט נישט אויס די צווייטע שכר פון די דודאים, ותהר עוד לאה ותלד בן שישי ליעקב וואס איז געבוירן אלס זעקסטע קינד ותאמר לאה זבדני אלקים אותי זבד טוב, די אייבערשטער האט מיך געגעבן א חלק, א גוטן חלק, הפעם יזבלני אישי, יעצט וועט מיין מאן מאכן זיין עיקר וואוין ארט ביי מיר, פארוואס ווייל כי ילדתי לו שישה בנים, כ'האב אים געבוירן האלב פון די שבטים וואס ער גייט געבוירן טאוטעל, און ותקרא את שמו זבולון, זבד טוב, כתרגומו די אייבערשטער האט מיך געגעבן א חלק טוב, יזבלני איז לשון בית זבול, א לשון פון א הויז, א וואוין ארט, אזוי ווי שטייט ביי חנוכת בית המקדש וואס שלמה המלך האט געזאגט, בנה. בניתי בית זבול, זעה איך אז זבול איז א לשון פון א וואוינארט, הירבעריה בלעז, א וואוינארט, בית מדור, מעתה פון יעצט לא תהא עיקר דירתו מיט רחל, אלא עמי, שיש לי בנים כנגד כל נשיו, ווי איך האב האלב פון די שבטים וואס ער גייט עווענטשעלי אויפשטעלן. און ואחר, נאכדעם וואס זי איז נתעבר געווארן מיט נאך א קינד, און ס'איז געווען א בן זכר, און זי האט געמאכט א דין, זי האט דן געווען אין איר קאפ, אז אויב גיי איך האבן נאך א זון, גייט אויסקומען אז רחל גייט האבן ווייניגער וויפיל די שפחות האבן, ווייניגער ווי צוויי. נאר האט זי געמאכט א א האט זי מתפלל געווען פון צום אייבערשטן אז ס'זאל זיך טוישן די עיבור צו א נקבה, און טאקע ילדה בת ותקרא את שמה דינה איז געבוירן איר קינד דינה, וואס איז פשט פון די נאמען דינה? די תורה שמועסט נישט אויס, סאו וועגן דעם ברענגט רש"י אראפ די סיבה, פירשו רבותינו שדנה לאה דין בעצמה, אם זה זכר לא תהא רחל אחותי, אויב דאס אויב איז די עיבור וואס איך גיי יעצט געבוירן א זכר, וועט אויסקומען אז מיין שוועסטער לאה מיין שוועסטער רחל וועט נישט געבוירן אפילו כאחת השפחות, דאס הייסט די שפחות האבן צוויי איטש, און אויב גיי איך געבוירן א זיבעטע יונגל גייט אויסקומען אז אז רחל בלייבט נאר איבער איינס, והתפללה עליו ונהפך לנקבה ס'האט זיך איבערגעדרייט איר עיבור צו א נקבה, האב א סוקסעספול דעי און לוקינג פארווערד טו סי עווערי וואן אוו יו.